בעז השם יתברך, מסכת סוכה, דף ט"ו. מיר הייבן אן דף ט"ו עמוד א', אויבן ביי די משנה. איז אזוי, איידער מען וועט לערנען די משנה, העט מען נאכאמאל איבערחזרן וואס מען האט נעכטן געזעהן אין די משנה און אויך אין די גמרא. האט מען נעכטן געזעהן אין די משנה א מחלוקת ר' מאיר ר' יודא, צו מסככין בנסרים צו נישט, צו מען מעג צודעקן א סוכה מיט נסרים מיט ברעטער. האט מען געזעהן ר' מאיר אוסר, און ר' יודא איז מתיר. האט מען געזעהן ווייטער אין די גמרא א מחלוקת צווישן רב און שמואל. רב האט געזאגט. אז די מחלוקת צווישן ר' מאיר און ר' יודא איז ביי נסרים וואס איז ברייטער פון פיר טפחים, וואס איז די מחלוקת איז דא א גזירת תקרה צו נישט, אבער ווייניגער פון פיר טפחים איז יעדער מודה אז ס'איז נישט קיין פראבלעם און מ'קען דאס נוצן צוצודעקן א סוכה, שמואל האט זיך געקריגט אויף רב און געזאגט די מחלוקת איז ביי קלענער פון פיר, אבער ביי פיר אליין איז יעדער מודה אז מ'טאר נישט, זאגט יעצט די משנה, לאמיר זען די נייע משנה. זאגט די משנה, תקרה שאין עליה מעזיבה, א דאך וואס אמאליגע דעכער, מ'רעדט דא א דאך פון א שטוב נישט פון א סוכה, וואס א דאך פון א שטוב פלעגט מען צודעקן מיט ברעטער, און אויף די ברעטער פלעג מען שמירן אזא קאלעך, איז דא רעדט מען פון א דאך, מ'האט געבויט א נארמאלע שטוב און מ'האט עס צוגעדעקט מיט ברעטער, די ברעטער וואס מ'רעדט דא איז ברעטער וואס איז ברייט פיר טפחים, אבער וואס מ'האט עס נאכנישט באשמירט מיט קאלעך פון אויבן, טאמער מ'וואלט עס באשמירט מיט קאלעך פון אויבן נישט דא וואס צו רעדן איז יעדער מודה אוודאי קען מען נישט אריין גיין אין דעם שטוב אלס סוכה, נאר דא רעדט מען אז מ'האט נישט געשמירט, ס'טייטש מ'האלט אינמיטן בויען דעם הויז דא, איז אזוי, רבי יודא אומר, רבי יודא זאגט אז ס'איז דא דא א מחלוקת בית שמאי און בית הלל וויאזוי מ'העט קענען נוצן דעם שטוב אלס סוכה, בית שמאי אומרים, בית שמאי'ן האלטן, מפקפק ונוטל אחת מבינתיים, ס'טייטש בית שמאי האלטן אז מ'דארף דא טון צוויי זאכן, איין זאך דארף מען טון איז מפקפק, מפקפק דאס איז טייטש אז מ'הייבט אויף יעדע ברעט האט מען עס אריינגעהאקט מיט טשוועקעס, דארף מען ארויסשלעפן די טשוועקעס, און מען דארף אויפהייבן יעדע ברעט באזונדער און שפעטער צוריק אראפלייגן, פארוואס? ווייל מען האט דאך שוין געזען ס'דא א פראבלעם פון תעשה ולא מן העשוי, דא האט מען דאך נישט געבויט דעם שטוב אלס סוכה, מען האט עס געבויט אלס שטוב, וואס דאס איז נישט כשר לסוכה, און ממילא ווילסט דאך יעצט באנוצן מיט דעם אלס סוכה, דארפסטו אויפהייבן יעדע ברעט באזונדער, נאר וואס? דאס איז נאך אלץ נישט א גאנצע פאטענט, פארוואס? ווייל בית שמאי האלטן אז ברעטער וואס זענען ברייט פיר טפחים איז נישט כשר לסכך, אזוי ווי מ'עט זעהן די גמרא, און ממילא אז ס'איז נישט כשר לסכך, וואס העלפט אז דו הייבסט עס אויף און לייגסט עס צוריק אראפ, תעשה ולא מן העשוי האסטו טאקע מער נישט קיין פראבלעם, אבער האסט נאך אלץ א פראבלעם אז האסט נישט קיין נארמאלע סכך דא, און במילא זאגט בית שמאי מ'דארף טוהן א צווייטע זאך אויך, מ'דארף נוטל אחת מבינתיים, וואס טייטש מ'דארף ארויסשלעפן יעדע צווייטע ברעט, און דארט ווי מ'האט ארויסגעשלעפט יעדע צווייטע ברעט, לייגט מען אריין כשר'ע סכך, און אזוי ווערט די סוכה כשר. וויאזוי ווערט די סוכה יעצט כשר? איז בעצם קען מען זאגן צוויי וועגן. איין וועג קען מען זאגן ווי מ'האט נעכטן געזען, אז דא רעדט זיך אז די חלקים וואס מ'שלעפט ארויס די ברעטער איז ביי די זייט, וואס טייטש לעבן די וואנט פון די סוכה, וואס אונז האבן דאך שוין געשמועסט אז לעבן די וואנט פון די סוכה איז דאך דא א דין פון דופן עקומה, די ערשטע פיר אמות נאך די וואנט מעג זיין סתם אזוי אינגאנצן פסול'ע סכך, און ממילא דארט איז טאקע דא א ברעט מיט כשר'ע סכך א ברעט מיט כשר'ע סכך, און בעצם וואלט געקענט די גאנצע זאך זיין פסול'ע סכך, ס'גייט אונז נישט אן, די ערשטע ד' אמות גייט אונז גארנישט אן, שפעטער אינמיטן די מיטלסטע זיבן טפחים איז דא נאר כשר'ע סכך און דארט מעג מען זיצן דאס איז א כשר'ע סוכה, דאס איז איין וועג ווי מ'קען עס פארשטיין, נאך א וועג ווי מ'קען עס פארשטיין איז בעצם, נעכטן די גאנצע סוגיא האבן מיר געלערנט פשט אז טאמער אינמיטן סוכה איז דא ד' טפחים פסול'ע סכך איז די גאנצע סוכה פסול, למעשה ברענגט דא רש"י אונז'עמיר זעהן ס'א מחלוקת אמוראים דף י"ז, צו ס'איז טאקע אזוי צו ד' טפחים פסול'ע סכך פסל'ט א סוכה, אבער ס'דא א צווייטע דעה וואס זאגט אז מ'דארף ד' אמות פסול'ע סכך צו פסל'ן א סוכה, ווייניגער פון דעם פסל'ט נישט די סוכה. אויב מ'עט אזוי זאגן, איז סתם אזוי טאקע א גאנצע סוכה וואס האלב איז כשר און האלב איז פסול, ס'טייטש א ברעט מיט כשר א ברעט מיט כשר א ברעט מיט כשר, מעג מען טאקע זיצן אזא סארט סוכה, ווייל גארנישט פסל'ט נישט דא די סוכה. אזוי זאגן דא די בית שמאי. אזוי איז מען מתקן דא דעם סוכה. ובית הלל אומרים, בית הלל זאגן ניין, מפקפק, או נוטל אחת מבינתיים, בית הלל האלטן, אזוי זאגט רבי יודא דא, אז בית הלל האלטן אז בעצם א ברעט פון ד' אמות איז נישט קיין פראבלעם, א ברעט פון ד' אמות קען מען זיך באנוצן מיט דעם געהעריג אלס סכך, נאר וואס דען, דא האסטו א פראבלעם פון תעשה ולא מן העשוי, תעשה ולא מן העשוי, קענסטו פארעכטן אויף צוויי אופנים, אדער הייבסטו אויף יעדע ברעט באזונדער, אדער שלעפסטו ארויס יעדע צווייטע ברעט און לייגסט דארט אריין כשר'ע סכך, ווייל ביי די ביידע אופנים טוט מען א מעשה, און ממילא איז עס מער נישט תעשה ולא מן העשוי. אזוי זאגט רבי יודא, ס'א מחלוקת בית שמאי בית הלל. רבי מאיר אומר, רבי מאיר קריגט זיך, רבי מאיר זאגט נוטל אחת מבינתיים ואינו מפקפק, וואס טייטש ס'איז נאר דא די פאטענט פון ארויסנעמען יעדע צווייטע ברעט, אבער די פאטענט פון אויפהייבן אלע ברעטער איז נישט קיין פאטענט, פארוואס? ווייל ר' מאיר האלט בעצם אזוי ווי מ'האט געזען אין די פריערדיגע משנה אז ברעטער פון פֿיר טפחים איז א פראבלעם, און אז ס'איז א פראבלעם וואס העלפט אז דו הייבסט אויף אלע ברעטער דא, תעשה ולא מן העשוי האסטו טאקע פארראכטן, אבער סתם אזוי איז דאך דער גאנצער סכך דא פסול, ווייל ס'איז דאך גרעסער פון פֿיר טפחים די ברעטער דא, און ממילא זאגט ר' מאיר די איינציגסטע פאטענט וואס איז דא דא איז ארויסצונעמען יעדע צווייטע ברעט, אריינצולייגן דארט כשר'ע סכך, און אזוי ווי מ'האט פריערט מסביר געווען, זאגט אונזער גמרא, בשלמא בית הלל, גאנץ גוט די בית הלל, וואס רבי יודא האט אראפגעברענגט אז ס'איז א מחלוקת בית שמאי בית הלל, פארשטיי מיר די בית הלל, טעמייהו משום תעשה ולא מן העשוי, בית הלל האלט אז ס'איז דא א פראבלעם תעשה ולא מן העשוי, און במילא אי מפקפק עביד ליה מעשה, אי נוטל אחת מבינתיים עביד ליה מעשה, בית הלל האלט ס'איז נישטא קיין פראבלעם פון א ברעט וואס איז פֿיר טפחים אדער גרעסער, די איינציגסטע פראבלעם איז תעשה ולא מן העשוי, און ממילא איז טאקע דא צוויי פאטענטן, אדער הייבסטו אויף יעדע ברעט, אדער נעמסטו ארויס יעדע צווייטע ברעט, און לייגסט דארט אריין כשר'ע סכך. אלא בית שמאי, אבער די בית שמאי פרעגט די גמרא מאי טעמייהו, וואס איז די טעם אז זיי דארפן מען זאל טון ביידע, סיי אויפהייבן און סיי ארויסנעמען יעדן צווייטן שטיקל סכך, אי משום תעשה ולא מן העשוי, טאמער די בית שמאי האבן נאר די פראבלעם פון תעשה ולא מן העשוי, אויב אזוי בחדא סגי, וואלט געווען גענוג איין פאטענט אזוי ווי די בית הלל האט געזאגט, ווייטער אי משום גזירת תקרה, טאמער די בית שמאי האבן א פראבלעם אז תעשה ולא מן העשוי איז נישט גענוג דא, ס'טייטש אויפהייבן יעדן שטיקל סכך איז נישט גענוג פארוואס? ווייל אפילו האסט אויפגעהויבן אלע שטיקלעך דא, ס'איז נאך אלץ נישט קיין כשר'ע סכך, ווייל ס'דא א גזירת תקרה, אויב אזוי בנוטל אחת מבינתיים סגי, וואס דארפן זיי זאלסט אויך אויפהייבן די ברעטער, און אויך ארויסנעמען יעדע צווייטע ברעט, נעם ארויס יעדע צווייטע ברעט, ברגע וואס האסט ארויסגענומען יעדע צווייטע ברעט האסטו געלייזט ביידע פראבלעמען, סיי איז שוין נישט דא דא תעשה ולא מן העשוי ווייל דו האסט דאך עפעס געטון דא, סיי איז שוין נישט דא די פראבלעם פון גזירת תקרה ווייל ס'איז דאך דא דא כשר'ע סכך אינדערמיט, און מיט איין שאס האט מען געלייזט ביידע פראבלעמען, פארוואס זאגן די בית שמאי אז מען דארף טון ביידע? ענטפערט די גמרא, לעולם משום גזירת תקרה, אין הכי נמי, בית שמאי האלט פון גזירת תקרה, והכי קאמרי, דאס זאגן זיי, אז אף על פי שמפקפק, אי נוטל אחת מבינתיים אין, אי לא לא, ס'טייטש בית שמאי האלט נישט מ'דארף טאקע טון ביידע, נאר זיי זאגן אז ס'העלפט נישט אז דו הייבסט אויף אלע ברעטער, נאר די עיקר איז אז דו שלעפסט ארויס יעדן צווייטן ברעט, דאס מיינען די בית שמאי צו זאגן. פרעגט יעצט אבער די גמרא, אי הכי אימא סיפא, אויב אזוי זיי מיר מסביר די סיפא פון די משנה, ר' מאיר אומר, נוטל אחת מבינתיים אבל לא יפקפק, דאס זאגט דאך בעצם ר' מאיר, ר' מאיר זאגט ס'העלפט נישט די פאטענט פון אויפהייבן די ברעטער, נאר וואס מ'דארף ארויסשלעפן יעדן צווייטן ברעט, ר' מאיר היינו בית שמאי? וואס פשט ר' מאיר פסק'נט ווי די בית שמאי? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, דאס מיינט ר' מאיר צו זאגן, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, וואס טייטש אזוי, די משנה זאגט אונז, די משנה הייבט זיך אן מיט ר' אידא, ר' אידא, וואס אונז האבן דאך שוין געזען אין די פריערדיגע סוגיא, אז ר' אידא האלט ס'איז נישט דא קיין פראבלעם אז מ'דעקט צו א סוכה מיט ברעטער, און ממילא זאגט ר' אידא, אונז האבן דא א מחלוקת בית שמאי ובית הלל, וואס בית שמאי האלט ס'איז דא א גזירת תקרה, און פאר דעם דארף מען נוטל אחת מבינתיים, ס'העלפט נישט סתם מפקפק תעשה ולא מן העשוי, ווייל ס'דא א גזירת תקרה, בית הלל האלט ניין, ס'איז נישט דא קיין גזירת תקרה, און רבי אידא זאגט טאקע איך פסק'ן ווי דער בית הלל, פאר דעם זאג איך אז מען קען צודעקן א סוכה מיט ברעטער, ס'איז נאר דא טאקע א פראבלעם פון תעשה ולא מן העשוי, אבער ברעטער קען מען נוצן, אזוי זאגט רבי אידא, און אויף דעם קומט רבי מאיר, וואס ר' מאיר לכאורה האלט ווי די בית שמאי, זאגט ר' מאיר ניין, ס'איז נישט דא אזא מחלוקת צווישן בית שמאי און בית הלל, ר' מאיר זאגט בית הלל זענען אויך מודה אז ס'דא א גזירת תקרה, און דערפאר זאגט ר' מאיר, טאקע כשיטתו, אז די איינציגסטע וועג צו כשר'ן אזא סארט סוכה איז ארויסשלעפן יעדן צווייטע ברעט, ווייל ס'איז דא דא א פראבלעם אז מ'קען נישט צודעקן א סוכה מיט ברעטער אלס גזירת תקרה. פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט אויב אזוי קומט אויס אז די משנה און די פריערדיגע משנה איז די זעלבע זאך, מאי קא משמע לן, דרבי מאיר אית ליה גזירת תקרה, ורבי יודא לית ליה גזירת תקרה, והא אפליגו בה חדא זימנא די פריערדיגע משנה האט מען געזעהן די מחלוקת, דתנן, מסככין בנסרים דברי רבי יודא ורבי מאיר אוסר, אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ענפערט רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, האסט טאקע נישט פארשטאנען די פריערדיגע משנה, נישט דאס איז דארט די מחלוקת צווישן רבי מאיר רבי יודא, רישא זאגט ער די פריערדיגע משנה רעדט זיך בנסרים משופין עסקינן, מען רעדט נישט פון קיין ברעטער וואס איז גרעסער פון פיר טפחים, מען רעדט פון קליינע ברעטער וואס וואלט בעצם געווען כשר אלץ סכך, נאר וואס דען, ס'רעדט זיך אז די ברעטער זענען גוט אפגעריבן און שיין געמאכט, וואס נארמאל פאר מען מאכט פון ברעטער מעבל מאכט מען עס שיין, און משום גזירת כלים נגעו בה, ס'טייטש אונז האבן געזען אז א האלץ א שטיקל האלץ ווילאנג ס'האט נישט קיין בית קיבול נאר ס'איז פשוטי כלי עץ א פלאכע שטיקל האלץ איז נישט מקבל טומאה מן התורה, נאר וואס דען, דא זאגט רב חייא בר אבא דא דא א מחלוקת צווישן ר' מאיר רבי אידא, וואס וועט זיין טאמער מ'עט ניצן א שיינע אויסגעריבענע שטיקל האלץ, אויף צוצודעקן א סוכה. ר' מאיר האלט אז דא א גזירת כלים, וואס טייטש חכמים האבן גוזר געווען אז מארגן העט א מענטש זעהן אז דו דעקסט צו די סוכה מיט שיינע האלץ, און א שיינע האלץ נוצט מען דאך נארמאל אויף צו מאכן כלים, העט ער זיך איינרעדן האסט צוגעדעקט די סוכה מיט א כלי, א כלי פון האלץ איז דאך אוודאי מקבל טומאה איז נישט כשר אלץ סכך, דערפאר זאגט ר' מאיר אז מען טאר נישט צודעקן א סוכה בנסרים מיט אזעלכע שיינע שטיקער האלץ, מה שאין כן ר' יודא איז נישט גוזר די גזירה, פאר דעם זאגט ער מען מעג יא. דאס איז די מחלוקת אין די פריערדיגע משנה. דא ביי אונזער משנה איז דא א נייע מחלוקת. דא א מחלוקת צו דא מ'זאגט גזירת תקרה צו נישט. פרעגט די גמרא, איך פארשטיי נישט, וויאזוי קענסטו אזוי זאגן? ולרב יהודה אמר רב, לויט רב יהודה אמר רב, דאמר, וואס אונז האבן געזען רב יהודה אמר רב האט געזאגט סיככה בחיצין זכרים כשרה, בנקבות פסולה, אז טאמער מען נוצט שפיזן זכרים וואס האט נישט קיין בית קיבול איז די סוכה כשר, טאמער מען נוצט שפיזן מען דעקט עס צו מיט שפיזן וואס האט יא א בית קיבול איז עס פסול, יעצט ולא גזר זכרים אטו נקבות זעהט מען אז מען איז נישט גוזר זכרים אטו נקבות, אויב אזוי הכא נמי לא נגזר נסרים משופים אטו כלים, און וואס עפעס דא איז מען גוזר אויף העלצער וואס מען האט שיין געמאכט, למעשה ווי נישט ווי ס'איז נישט קיין כלי, און אז ס'איז נישט קיין כלי פארוואס זאל מען גוזר זיין א גזירת כלים, אלא על כרחך, נאר אוודאי מוז מען זאגן אז רישא פליגי בגזירת תקרה, וסיפא פליגי בגזירת תקרה, ואפליגי בתרתי זימני למה לי, אויב אזוי דארף מען פארשטיין פארוואס טאקע איז דא א געדאפלטע מחלוקת, סיי אין די פריערדיגע משנה, און סיי אין די משנה איז די זעלבע מחלוקת צו מען זאגט גזירת תקרה צו נישט, ענטפערט די גמרא, סיפא, אונזער משנה איז א המשך אין א משא ומתן צווישן ר' מאיר רבי יודא, אונזער משנה זאגט אונז אז רבי יודא דקא אמר ליה לר' מאיר, רבי יודא זאגט צו ר' מאיר, אמאי קא אסרת בנסרים, פארוואס האסטו גע'אסר'ט צוצודעקן א סוכה מיט ברעטער, משום גזירת תקרה, האי סברא, לבית שמאי דאית להו ובית הלל לא גזרי, וואס טייטש א המשך אין די משא ומתן, זאגט רבי יודא צו רבי מאיר, גזירת תקרה דאס איז א בית שמאי'דיגע זאך, וויאזוי פסק'נסטו ווי דער בית שמאי, בית הלל האלט דאך נישט פון קיין גזירת תקרה, און במילא זאגט רבי יודא, רבי יודא ברענגט א ראיה צו זיך, ווייל זעהסט דאך אז דער בית הלל האלט ווי מיר, ואמר רבי מאיר, און אויף דעם ענפערט רבי מאיר ניין, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל בדבר זה, אז זיי קריגן זיך נישט ביי דעם, און בית הלל זענען אויך מודה מען זאגט גזירת תקרה, און דערפאר טאקע איז דאס אלץ איין המשך פון איין משא ומתן. פרעגט אבער די גמרא, הניחא לרב דאמר מחלוקת בשיש בהן ארבעה, דרבי מאיר אית ליה גזירת תקרה ורבי יודא לית ליה גזירת תקרה, לויט רב, וואס רב זאגט אז די מחלוקת צווישן רבי מאיר און רבי יודא איז טאקע ביי א ברעט פון פיר טפחים, אבער ווייניגער פון פיר איז יעדער מודה אז ס'איז כשר אויף סכך. אויב אזוי פארשטיי מיר גאנץ גוט אונזער סוגיא, אז וואס? אונזער משנה זאגט טאקע א המשך צו די מחלוקת, אז ביי א ברעט וואס איז גרויס פיר טפחים, איז דא א מחלוקת ר' מאיר ר' יודא טאקע כשיטת רב אלא לשמואל אבער לויט שמואל וואס האט איינגעזעצט די פריעדיגע משנה דאמר בשאין בהן ארבעה מחלוקת אבל יש בהן ארבעה דברי הכל פסולה שמואל האלט דאך אז יעדער סיי ר' מאיר סיי ר' יודא זענען ביידע מודה אז א ברעט פון פֿיר איז א פראבלעם אויב אזוי סיפא במאי פליגי וואס איז די מחלוקת ביי אונזער משנה ביי אונזער משנה איז דאך יעדער מודה מען רעדט דא פון ברעטער פון פֿיר און טאמער ביסט גערעכט אז ברעטער פון פֿיר איז א פראבלעם לויט יעדעם וואס איז פשט אז ביי אונז זעהט מען אז פלוצלינג רבי יודא זאגט אז לויט די שיטה פון בית הלל איז די סוכה גוט מ'דארף סך הכל אויפהייבן די ברעטער, וואס טייטש ס'גוט? ס'נישט גוט! מ'דארף ארויסשלעפן יעדע צווייטע ברעט! בית הלל וואלט אויך געדארפט מודה זיין דערצו, ווייל יעדער האלט אז ברעטער פון פיר איז א פראבלעם! ענטפערט די גמרא א אינטערסאנטע תירוץ, די גמרא ענטפערט אז אוודאי אין הכי נמי לויט שמואל, ברעטער פון פיר איז א פראבלעם, איי אויב אזוי פארוואס ביי אונז זעהט מען אז די בית הלל האלטן אז ס'איז נישט קיין פראבלעם, נאר ס'איז גענוג אז מ'הייבט פשוט אויף יעדן ברעט און מ'לייגט עס צוריק אראפ, אזוי פטר'ט מען אפ די די תעשה ולא מן העשי, אבער מער פון דעם דארף מען נישט טון, ווייל ווי נישט ווי, וואס איז טייטש גזירת תקרה? גזירת תקרה איז טייטש אז חזל האבן גוזר געווען אז טאמער דו'סט צודעקן דיין סוכה מיט ברעטער, איז נעקסטע יאר וועסטו בלייבן אין שטוב, ווייל דו'סט זאגן די שטוב איז דאך אויך צוגעדעקט מיט ברעטער, אזוי ארום וועט זיין א פראבלעם. דאס איז נאר שייך ווען א מענטש דעקט צו לכתחילה זיין סוכה מיט ברעטער. אבער דא, וואס דא רעדט מען דאך נישט פון א סוכה, מען רעדט פון א שטוב, וואס די שטוב איז שוין צוגעדעקט מיט ברעטער. דא האלטן די בית הלל אז ווען א מענטש גייט און ער הייבט אויף יעדן ברעט פונעם דאך פון דעם שטוב, ווייזט ער דאך מיט דעם אז ער ווייסט גאנץ גוט אז מען טאר נישט זיצן אין א סוכה אין שטוב, נאר מען דארף ארויסגיין צו א סוכה. ווייל ער ווייזט איך הייב דאך אויף יעדן ברעט ער ווייזט אז תעשה ולא מן העשוי איך ווייס אז מען טאר נישט זיצן אין שטוב דערפאר דעק איך עס צו לשם סוכה איז ביי דעם האלטן די בית הלל און זעלבע זאך רבי יודא אז מען איז מבטל די גזירת תקרה די גזירת תקרה איז נאר ווען מען דעקט צו א סוכה מיט ברעטער אבער א שטוב וואס מען הייבט אויף די ברעטער איז נישט דא די גזירה בביטולי תקרה קמיפלגי מר סבר רבי יודא לויט די בית הלל האלט בטלה בהכי אז ס'איז גענוג הייבסט אויף אלע ברעטער, דו ווייזט אז דו ווייסט די דין אז מען טאר נישט זיצן אין שטוב, נאר מען דארף זיין א סוכה, ווייל כ'זעה דאך הייבסט אויף אלע ברעטער, און במילא איז נישט דא א גזירת תקרה. מה שאין כן ומר סבר ר' מאיר האלט בהכי לא בטלה, אז דאס איז נישט גענוג, ממילא נאך אלץ דא דא א גזירת תקרה, פארדעם האלט ר' מאיר אז מען דארף ארויסשלעפן יעדן צווייטן ברעט. זאגט די הייליגע משנה ווייטער. המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המטה, איינער וואס דעקט צו זיין סוכה און דא רעדט מען נישט אז ער וויל דא יוצא זיין די סכך נאר ער וויל דאך לייגן די סכך אויף עפעס אזוי ווי אונז מאכן מיר טאקע היינט מען פאקט דאך נישט ארויף סכך גראד אויפן סוכה ס'דא ברעטער אונטער דעם איז דא גייט א מענטש ער נעמט שפודין אייזערנע שטעקענעס אדער ארוכות המטה ארוכות המטה איז טייטש א בעט גייט דאך ס'האט פיר זייטן ארום און ארום די צוויי לאנגע זייטן הייסן די ארוכות די קורצע זייטן הייסן די קצרות, אונטער דעם איז דא פיר פיס, אויף דעם לייגט מען א מאטראץ, און אזוי שלאפט מען, איז די ארוכות המטה איז די צוויי לאנגע ברעטער פון די זייטן, וואס בעצם דאס סיי די שפודין און סיי די ארוכות המטה זענען דאך זאכן וואס איז מקבל טומאה, און ער דעקט צו די סוכה מיט דעם, אויף דעם וויל ער לייגן סכך, איז אזוי, אם יש ריווח ביניהן כמותן, כשרה, טאמער ס'איז דא ליידיג צווישן די אלע שפודין, איז דא ליידיג לפחות אזוי גרויס ווי די שפוד אליין, וואס טייטש האלב שפוד און האלב נישט שפוד, האלב וועט זיין אייזערנעס, און האלב וועט זיין כשר'ע סוכה, דעמאלטס איז עס כשר. זאגט די משנה ווייטער אן אנדערע דין וואס מ'האט שוין געזען, החוטט בגדיש, איינער וואס גראבט ארויס אין א גדיש האט א הויפן תבואה, ער בויט נישט קיין סוכה, ער מאכט א לאך אין דעם און וויל זיך אריינזעצן אין די לאך, לעשות לו סוכה, אינה סוכה איז דאס נישט קיין סוכה, ווייל מ'האט דאך שוין געזען ס'איז דא א פראבלעם פון תעשה ולא מן העשוי. זאגט אונז די גמרא, מ'האט מ'האט דאך געזען אין די משנה, אז אם יש ריווח ביניהן כמותן כשרה, אז טאמער ס'איז דא לפחות ליידיג אזוי גרויס ווי די שפיד אליין, איז די סוכה כשר. זאגט די גמרא לימא תיהוי תיובתא דרב הונא בריה דרב יהושע, לכאורה איז פון דא א פירכא אויף רב הונא בריה דרב יהושע, וועלכע רב הונא בריה דרב יהושע? דאיתמר, ווייל מ'האמיר געלערנט אין עירובין, דארט רעדט מען פון א שטח וואס מ'וויל זאל זיין א רשות היחיד, דארף זיין ארומגענומען מיט מחיצות, איז דארט דא א מחיצה וואס איז פרוץ כעומד, וואס טייטש אז ס'איז דא ברעטער וואס נעמט ארום א שטח, יעדע ברעט איז ברייט דריי טפחים, און צווישן יעדע ברעט פון דריי טפחים איז דריי טפחים ליידיג, וואס מ'זאגט דאך נישט קיין לבוד ביי דריי טפחים און ארויף, נאר אויף אראפ, נאר ווייניגער ווי דריי טפחים איז דא לבוד, מילא לבוד איז דא נישט דא דא, איז דארט דא א מחלוקת, רב פפא אמר מותר, רב פפא זאגט אז טאמער האלב איז ברעטער, און האלב איז ליידיג, דריי טפחים ברעטער, דריי טפחים ליידיג, דריי טפחים ברעטער, דריי טפחים ליידיג, דאס אליין איז פשט אז האלב און האלב איז א גוטע מחיצה ממילא מעג מען טראגן אין דעם, ווייל ס'איז א רשות היחיד, אבער רב הונא בריה דרב יהושע אמר אסור, רב הונא בריה דרב יהושע זאגט אז נישט, ס'איז נישט גענוג אז ס'איז האלב און האלב, ס'דארף זיין עומד מרובה על הפרוץ, ס'דארף זיין מער מחיצה ווי ליידיג, און ממילא לאזט ער נישט טראגן אין אזא שטח, מילא זעהן מיר אז רב הונא בריה דרב יהושע דארף זאל זיין עומד מרובה על הפרוץ, לכאורה דא ביי די סוכה וועט ער אויך האלטן בעצם אז דארף זיין מער כשרע סכך ווי פסולע סכך, און ממילא אז מען דעקט צו מיט שפידען איז נישט גענוג אם יש ריווח ביניהן כמותן, נאר לכאורה לויט רב הונא בריה דרב יהושע דארף זיין א גרעסערע ריווח דארף זיין מער כשרע סכך ווי שפידען, איז לכאורה אונזער משנה נישט כשיטתו, ענפערט די גמרא ניין, אמר לך רב הונא בריה דרב יהושע מאי כמותן, בנכנס ויוצא, וואס טייטש דער ריווח דא פון כמותן, מיינט נישט אז דער ריווח, די חלק וואס האט נישט קיין שפידען, דארף זיין אזוי ברייט ווי די שפידען אליין, נאר עס דארף זיין גענוג ברייט אז טאמער מ'וועט אריינלייגן דארט א שפיד, זאל עס אריינגיין גרינג און ארויסגיין גרינג, וואס טייטש א ברייטערע ריווח, מען לאזט דארט מער וויפיל די שפיד אליין, איז פשט ס'איז דא דא מער ריווח ווי שפידען איז דא מער כשר'ע סכך ווי נישט כשר'ע סכך, און ביי אזא ציור זאגט טאקע רב הונא בריה דרב יהושע אז די סוכה איז א כשר'ע סוכה, איי פרעגט די גמרא והא אפשר לצמצם, ס'טייטש די גמרא האט פארשטאנען אז רב הונא בריה דרב יהושע ענטפערט אונז דא אז ווען מ'לאזט איבער ליידיג א ריווח צווישן די שפידען אטאמאטיש גייט עס זיין אביסל מער ווי די שפידען, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא מ'קען דאך למעשה מאכן נישט אזוי, ס'טייטש טאמער א מענטש וויל דווקא קען ער יא איבערלאזן פונקט אזוי גרויס ווי א שפיד צווישן יעדן שפיד, און מיילע וואס איז מוכרח צו זאגן אז ס'איז דא דא מער חלק וואס איז ליידיג ווי פול? אמר רבי אמי, זאגט טאקע רבי אמי, האסט נישט פארשטאנען די תירוץ, במעדיף, אז טאקע ס'רעדט זיך באונזער משנה אז מען לאט איבער מער ליידיג ווי פול, נישט אז ס'מוז אזוי זיין, נאר ביי אזוי רעדט זיך עס, און אז ס'רעדט זיך ביי אזא ציור איז אוודאי אז רב הונא בריה דרב יהושע אויך מודה אז ס'איז כשר. רבא אמר, רבא ענפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא, אפילו תימא בשאין מעדיף,

און די סכך איז אין די ברייט, יעצט ווען מען טוט אזא זאך איז די סכך וואס ליגט אויף די שפידען מוז זיין מער ווי די שפידען אליין, ווייל די חלק פון די סכך וואס ליגט אויף די שפידען שטעקט זיך דאך ארויס אויף די שפידען פון ביידע זייטן, סא ס'איז דא ס'טייטש סיי די חלק וואס איז ליידיג וואס דארט איז דא כשר'ע סכך, און סיי אויף די שפידען אליין שטעקט זיך די סכך ארויף, און מילא מוז זיין אז ס'דא מער כשר'ע סכך ווי נישט כשר'ע סכך, און אז טאקע רוב איז כשר'ע סכך איז אוודאי רב הונא בריה דרב יהושע מודה אז ס'איז כשר. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה או בארוכות המיטה, אז ווען מען דעקט צו א סוכה בארוכות המיטה, וואס מען האט פארשטאנען וואס טייטש ארוכות המיטה, אז ארוכות המיטה איז א כלי, און אז ס'איז א כלי, בעצם איז עס פסול לסכך, נאר וואס דען, אם יש ריוח ביניהן כמותן מעג מען עס נוצן. זאגט די גמרא לימא מסייע ליה לרבי אמי בר טביומי, לכאורה קען מען א ראיה ברענגען פון אונזער משנה, צו רבי אמי בר טביומי, דאמר רבי אמי בר טביומי, סיככה בבלאי כלים פסולה, רבי אמי בר טביומי זאגט אז טאמער מען נעמט צוריסענע בגדים לאטעס פון בגדים וואס איז קלענער ווי שלש אצבעות על שלש אצבעות, וואס אזא קליינע שמאטעלע איז בטל אינגאנצן מתורת כלי, מען קען עס נישט ניצן אויף גארנישט, א ארעמאן איז עס צו קליין פאר אים מען קען עס אפילו נישט ניצן אויף א לאטע, אן עושר דארף עס סתם אזוי נישט האבן, איז אזא סארט שמאטעלע וואס איז נישט קיין כלי, וואס בעצם איז נישט מקבל טומאה, זאגט רבי אמי בר טביומי מען טאר עס דאך אלץ נישט ניצן אויף סכך אויף א סוכה, פארוואס? לכאורה ס'איז נישט מקבל טומאה ס'איז גידולו מן הארץ רעדט זיך אז ס'איז געמאכט פון פשתן צו וואס? פארוואס זאל מען עס נישט קענען ניצן? נאר וואס דען? ווייל היות וואס ס'קומט פון א כלי האבן חזל גוזר געווען אזוי האלט רבי אמי בר טביומי אז מען טאר נישט ניצן א זאך וואס קומט פון א כלי, און ממילא ביי אונז אויך, די ארוכות המיטה, די חלק פון די בעט, די לאנגע ברעטער פון די בעט, איז דאך נישט קיין חלק פון א בעט יעצט, דאך א צופליקטע בעט ס'איז דאך נאר דא ארוכות דא, און אז ס'איז א צופליקטע בעט איז דאך ס'נישט קיין כלי, און פארוואס נעמט אן די משנה אז ס'איז מקבל טומאה, און די משנה נעמט דאך אן אז ס'איז פסול, נאר וואס דען, מוז מען טאקע זאגן, ווייל ס'קומט פון א כלי, און אז ס'קומט פון א כלי איז עס א פראבלעם א גזירת חכמים, ממש כשיטת רבי אמי בר טביומי. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, פארוואס? ווייל כדאמר רב חנן אמר רבי, דא קען מען ענטפערן אזוי ווי רב חנן אמר רבי האט געענטפערט ביי א צווייטע פלאץ, מ'וועט שוין זען ווי די צווייטע פלאץ איז, אז דא רעדט זיך בארוכה ושתי כרעים, טאקע ביי די לאנגע ברעט פון די בעט, אבער וואס איז מחובר צו דעם צוויי פיס, די צוויי פיס פון די בעט זענען נאך מחובר צו דעם, אדער בקצרה ושתי כרעים, הכא נמי, בארוכה ושתי כרעים בקצרה ושתי כרעים, ס'הייסט אז דא רעדט זיך טאקע אויך ביי אזא ציור, וואס דער לאנגע חלק פון די בעט, וואס האט אויף דעם צוויי פיס, דאס האט א דין פון א כלי אליין, דאס איז נישט קיין צופליקטע כלי, און אז ס'האט א דין פון א כלי אליין אוודאי איז עס פסול אלס סכך טאר מען דאס נישט ניצן. זאגט גמרא היכא איתמר דרב חנן אמר רבי, ווי האט טאקע רב חנן אמר רבי דאס געזאגט אז ארוכה ושתי כרעים אדער קצרה ושתי כרעים די קורצע ברעט פון די בעט מיט צוויי פיס האט א דין פון א כלי, אהא דתנן ער האט עס געזאגט אויף די משנה, די משנה זאגט אין כלים מיטה מטמאת חבילה ומטהרת חבילה דברי ר' אליעזר, ר' אליעזר האלט אז א בעט כדי עס זאל טמא ווערן, מוז עס זיין א גאנצע בעט, א צובראכענע בעט, א חלק פון די בעט אליין העט נישט טמא ווערן ווייל עס איז נישט קיין כלי, און די זעלבע זאך ר' אליעזר האלט אז ווען מ'וויל עס טובל'ן מוז מען עס אויך טובל'ן גאנצערהייט מען קען נישט טובל'ן חלקים ס'טייטש טאמער עס איז טמא געווארן און צונעמסט עס יעצט און דו טובל'סט עס העלפט נישט אזא סארט טבילה, אזוי זאגט ר' אליעזר, וחכמים אומרים, און די חכמים זאגן מטמאת אברים ומטהרת אברים, אפילו א חלק פון די בעט, וואס טייטש נאך דו האסט צופליקט די בעט, קען עס נאך אויך טמא ווערן, און די זעלבע זאך מען קען עס אויך טובל'ן נאך דו האסט צונומען די בעט, יעצט מאי ניהו, וואס איז פשט אז א חלק פון א בעט קען טמא ווערן? ס'איז דאך נישט קיין כלי. אמר רב חנן אמר רבי, זאגט רב חנן אמר רבי, דא רעדט זיך ארוכה ושתי כרעים קצרה ושתי כרעים, ס'רעדט זיך טאמער מ'האט די לאנגע ברעט מיט צוויי פיסען מחובר צו דעם, אדער די קורצע ברעט מיט צוויי פיסען מחובר צו דעם, וואס דעמאלטס האט עס נאך א דין פון א כלי במילא קען עס טמא ווערן. איי פארוואס האט עס א דין פון א כלי? למאי חזיא? אויף וואס איז עס ראוי מ'קען דאך עס נישט ניצן? נאר וואס דען ס'איז יא ראוי? למסמכינהו אגודא ולמיתב עלייהו ומשדא אשלי, וואס טייטש מען קען עס נוצן אדער אז מען ליינט עס אן אויפן וואנט און מען זיצט אויף דעם, אדער אז מען לייגט ארויף שטריק אויף דעם און מען ליגט אויף דעם, ס'טייטש אזוי, מען קען נעמען א זייט פון א בעט, מען האט נאר די לאנגע ברעט פון די בעט וואס ליגט אונטער דעם צוויי פיס, קען מען יעצט נעמען און עס לייגן לעבן א וואנט, לייגן צוויי העלצעלעך אנשטאטס די קצרה נארמאל איז דא צוויי ארוכות פאר די צוויי זייטן, און צוויי קצרות ביי די קאפ און ביי די פיס, איז אנשטאטס די צוויי קצרות וואס פעלט דא, לייגט מען צוויי ברעטער איינס ביי די קאפ און איינס ביי די פיס, איז קודם כל אז מען ליינט עס אזוי אן צום וואנט, האמער דאך דא בעצם א געהעריגע מסגרת פון א בעט, מען האט די ארוכה, און די צוויי שטעקעלעך וואס מען לייגט ביי די זייט, און ביי די פערדע זייט וואו ס'וואלט געדארפט זיין די אנדערע ארוכה, דארט ליגט די וואנט, יעצט קודם כל קען מען זיצן אויף דעם, און נאכדעם מ'וועט לייגן שטריק אויף די צוויי שטעקעלעך וואס מ'האט אריינגעשטעקט אין די וואנט, קען מען יעצט לייגן א מאטראץ אויף דעם און ליגן אויף דעם, און ממילא זעהן מיר דאס האט א דין פון א כלי, אונזער משנה רעדט זיך אויך ביי אזא סארט ארוכה וואס האט אויף דעם שתי כרעים צוויי פיס, וואס דאס האט א דין פון א כלי, און דערפאר האט די משנה אנגעכאפט אז ס'נישט כשר לסכך, און דערפאר האט די משנה אנגעכאפט אזא משל. זאגט אונזער גמרא גופא אמר רבי אמי בר טביומי האמער געזעהן, אז סיככה בבלאי כלים פסולה, אז טאמער מ'נוצט אזעלכע שמאטעס איז עס פסול, פארוואס? האמער געזעהן ווייל חזל האבן גוזר געווען ס'קומט פון א כלי אז ס'קומט פון א כלי איז א פראבלעם, זאגט גמרא מאי בלאי כלים וואס איז דאס די בלאי כלים, אמר אביי מטלניות שאין בהם שלש על שלש, ס'רעדט זיך פון א שמאטע וואס איז נישט דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, דלא חזיין לא לעניים ולא לעשירים, נישט אן ארעמאן האט וואס צו טון מיט דעם, נישט א עושר האט וואס צו טון מיט דעם, און דערפאר האט עס נישט בעצם קיין דין פון קיין כלי, נאר א גזירת חכמים איז דא. זאגט גמרא תניא כוותיה דרבי אמי בר טביומי, מען האט טאקע געלערנט אין א ברייתא אזוי ווי דער דין פון רבי אמי בר טביומי אז א זאך וואס קומט פון א כלי האט אויך א דין אז מען טאר עס נישט נוצן אלס סוכה, ווי האבן מיר געזען אזא ברייתא? זאגט די ברייתא, מחצלת של שיפא ושל גמי, א מחצלת דאס איז אזוי ווי מען נוצט היינט די קייענעס די סכך וואס מען לייגט אויף די סוכה איז א מחצלת, טייטש אז בעצם אמאליגע צייטן פלעגט מען נוצן א מחצלת צו זיצן אויף דעם, איז א מחצלת איז געמאכט פון שיפא און גמי וואס דאס איז כל מיני געוויקסן, איז די דין איז שיריה, דאס וואס איז איבערגעבליבן פון דעם, טייטש טאמער מען האט עס צושניטן אויף שטיקלעך, אף על פי שנפחתו מכשיעורה, אין מסככין בהן, וואס טייטש אפילו עס איז איבערגעבליבן גאר א קליינע שטיקל, מען האט צופליקט די גאנצע מחצלת, ס'איז נאר געבליבן א שטיקל, וואס דער שטיקל איז קלענער פון זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, וואס ביי מחצלת איז דא א דין יעדע שטיקל וואס איז קלענער פון זעקס טפחים אויף זעקס טפחים, איז נישט מקבל קיין טומאה, און ממילא אפשר אז מען האט אזא קליינע מחצלת, ס'איז נישט מקבל קיין טומאה, איז אפילו טאקע אין הכי נמי פארדעם ווען ס'איז געווען גרויס די מחצלת, ס'איז געווען געמאכט צו זיצן אויף דעם, ס'איז געווען געמאכט צו ליגן אויף דעם, דעמאלטס אוודאי האט מען עס נישט געטארט נוצן אלס סכך, פארוואס? ווייל ס'איז א זאך וואס איז מקבל טומאה, אבער יעצט אז ס'איז צופליקט אפשר קען מען דאס נוצן, זאגט די ברייתא ניין אין מסככין בהם פארוואס? ווייל היות ס'קומט פון א כלי, אזוי ווי רב אמי בר טביומי געזאגט, איז א פראבלעם, זאגט די ברייתא ווייטער, מחצלת הקנים, א מחצלת איז געמאכט פון קנים, פון שטעקעלעך וואס וואקסן, וואס דאס איז שוין א בחינה פון סכך איז אזוי, גדולה מסככין בה, טאמער ס'איז גרויס, אז מען מאכט א גרויסע מחצלת פון קנים, איז אוודאי דאס געמאכט צוצודעקן א סוכה, ס'איז נישט געמאכט צו זיצן אויף דעם, ס'איז נישט געמאכט צו ליגן אויף דעם, און ממילא קען מען דאס טאקע נוצן אלס סכך, קטנה א קליינע וואס דאס איז געמאכט צו זיצן אויף דעם, אין מסככין בה טאר מען נישט נוצן, ר' אליעזר אומר, ר' אליעזר קריגט זיך אויף דעם, און ער זאגט אף היא מקבלת טומאה, ואין מסככין בה, אפילו א גרויסע מחצלת של קנים, איז אויך מקבל טומאה, ווייל ס'איז אויך געמאכט צו זיצן און צו ליגן אויף דעם, און דערפאר טאר מען דאס נישט נוצן אלס סכך.